מסכת שבת, דף ב' עמוד א', די שיעור היינט איז לזכות ולהצלחת חיים שלמה בן גיטל און ישראל בן רויזע בלימע. יעדער ווייסט ס'דא ל"ט מלאכות פון שבת, מ'לערנט עס ארויס פון די מלאכת המשכן. די משנה גייט אנפאנגען מסביר צו זיין מלאכת הוצאה, און ווי די פני יהושע איז מסביר די סיבה איז, ווייל איינע פון די פסוקים פון ווי מ'לערנט ארויס די איסור פון מלאכת הוצאה, איז א פסוק אין פרשת בשלח ווי תוס' ברענגט אראפ דא די צווייטע תוספות. קומט אויס אז מלאכת הוצאה ווערט די ערשטע דערמאנט אין די תורה, וועגן דעם פאנגט די משנה אן מיט דעם, און דאס איז די איסור מלאכת הוצאה מרשות לרשות. גייט די משנה אויסרעכענען די אופנים ווי אזוי ס'איז דא א חיוב הוצאה מן התורה און ווען ס'איז נאר דא א איסור מדרבנן. זאגט די משנה, יציאות השבת שתיים שהן ארבע, ס'דא צוויי וועגן וואס מ'איז מחויב מן התורה שהן ארבע, ס'קומט צו נאך צוויי, צוזאמען איז עס פיר, די צווייטע צוויי איז נאר דא א חיוב מדרבנן, דאס איז בפנים ווען די מענטש שטייט אינעווייניג, און די זעלבע זאך איז אויך שתיים שהן ארבע בחוץ, ס'איז כדי צו מאכן גרינגער, אנשטאט זאגן א גאנצן צייט די מענטש וואס שטייט אין רשות הרבים אדער די מענטש שטייט אין רשות היחיד, גייט די משנה אנרופן די מענטש וואס שטייט אינעווייניג אין רשות היחיד ער איז די בעל הבית, און די עני איז דער וואס שטייט אינדרויסן, אזוי ווי די סדר איז ווען א מענטש קומט נאך געלט צו א צווייטן, די ארעמאן קומט צום בעל הבית, די ארעמאן שטייט אינדרויסן אין רשות הרבים, און די עושר די בעל הבית ער שטייט אינעווייניג אין רשות היחיד. זאגט די משנה, כיצד, העני עומד בחוץ, דער אָרעמאַן, ער איז דער, װאָס שטײט אין דרױסן אין רשות הרבים, ובעל-הבית בפֿנים, דער בעל-הבית איז דער, װאָס שטײט אינעװײניק. זאָגט די משנה, פּשט העני את ידו לפֿנים, אױב דער עני האָט אָנגעכאַפּט אַ חפֿץ פֿון דרױסן, דאָס הײסט, ער האָט געמאַכט די עקירה, ער האָט עס עוקר געװען, ער האָט עס אױפֿגעהױבן פֿון דרױסן, לפנים און האט עס אריינגעטראגן אינעווייניג ונתן לתוך ידו של בעל הבית און האט אריינגעלייגט די חפץ אין די הענט פון די בעל הבית דאס הייסט ער האט אויך געמאכט די הנחה אין אזא פאל האט ער געמאכט די עקירה און די הנחה אין א אופן פון אריינטראגן או פארקערט שנטל מתוכה די בעל הבית האט געהאט א חפץ אין זיין הענט והוציא און די עני האט עס ארויסגענומען, אין אזא פאל האט ער ווייטער געמאכט די עקירה פון די רשות היחיד, און האט עס ארויסגעטראגן אינדרויסן און האט געמאכט די הנחה אין די רשות הרבים, אין אזא פאל העני איז חייב, די צוויי פעלער וואס די עני האט געמאכט סיי די עקירה סיי די הנחה, איין פאל האט ער געמאכט א הכנסה, און איין פאל האט ער געמאכט א הוצאה, ער האט אבער געמאכט די עקירה מיט די הנחה, ער האט געמאכט די גאנצע מלאכת הוצאה בשלימות, אין אזא פאל די עני איז חייב, און די בעל הבית איז פטור, און מיר גיי מיר זעהן אין די גמרא די בעל הבית איז נישט נאר פוטר וואס געווענליך האבן מיר אונז א כלל אין מסכת שבת אז ווען ס'שטייט פוטר מיינט עס פוטר אבל אסור ס'איז דא א איסור דרבנן נאר מ'איז פוטר פון א קרבן דא אבער וואס די בעל הבית האט גארנישט געטוהן די עני איז געווען דער וואס האט געמאכט סיי די עקירה און סיי די הנחה אין אזא פאל איז די בעל הבית פוטר ומותר ער האט גארנישט געטוהן סאו דאס איז די שטיים בפנים די צוויי פעלער וואס די עני איז מחיוב מן התורה ווייל ער האט געמאכט די עקירה מיט די הנחה גייט די משנה ממשיך זיין ווען ס'איז דא שתים, דא א חיוב מן התורה, צוויי פעלער, אויף די בעל הבית וואס ער איז אינעווייניג. זאגט די משנה, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ער האט אנגעכאפט א חפץ און האט עס ארויסגעטראגן אינדערויסן, ונתן לתוך ידו של עני, דאס הייסט ער האט געמאכט די עקירה פון אינעווייניג, און האט עס ארויסגעטראגן און געמאכט די הנחה אין די הענט פון די ארימאן. או פארקערט, שנטל מתוכה, ער האט ארויסגענומען די חפץ פון די עני'ס הענט, והכניס און ער האט עס אריינגעטראגן אינעווייניג, אין אזא פאל האט דער בעל הבית געמאכט סיי די עקירה און סיי די הנחה, איין אופן איז געווען א אופן פון הוצאה און איינס איז געווען א אופן פון הכנסה, אין אזא פאל בעל הבית חייב ווייל ער האט געמאכט די מלאכה בשלימות, והעני איז פטור איז אינגאנצן פטור, און אזוי ווי מ'האט שוין פריער געזען אין אזא פאל איז פטור און מותר ווייל די עני האט גארנישט געטון. ביז אהער איז געווען צוויי פעלער וואס די עני איז מחיוב אינגאנצן, ער האט געמאכט די עקירה מיט די הנחה, איינס איז הכנסה איינס איז הוצאה, און נאכער די בעל הבית צוויי פעלער וואס ער האט געמאכט סיי די עקירה און סיי די הנחה. גייט יעצט די משנה ממשיך זיין און מסביר זיין וואס מען האט געהאט אנגעפאנגען שתים שהן ארבע, די חלק שהן ארבע, די צוויי אנדערע פעלער, וואס דאס איז נאר דא א איסור דרבנן, גייט די משנה ממשיך זיין דאס איז א אופן וואס די עני אדער די בעל הבית האבן געטון א האלבע מלאכה, דאס הייסט מ'האט געמאכט אדער נאר די עקירה אדער נאר די הנחה, אין אזא פאל איז נישטא קיין חיוב מן התורה אויף זיי, אבער ס'איז דא א איסור דרבנן ווייל למעשה איז ארויסגעקומען א איסור צווישן זיי, יעדער איינער האט געטון א האלבע מלאכה. זאגט די משנה, פשט העני את ידו לפנים. טאמער די עני האט געהאט א חפץ און האט עס אריין געטראגן אינעווייניג, דאס הייסט ער האט געמאכט די עקירה פון רשות הרבים אריין צו רשות היחיד, אבער אנשטאט עס אראפ לייגן אין די רשות היחיד און אויך מאכן די הנחה ונטל בעל הבית מתוכה, די בעל הבית איז געגאנגען און ער האט עס ארויס גענומען פון די עני'ס הענט, קומט אויס די בעל הבית האט געמאכט די הנחה. אדער א אנדערע פאל, שנתן לתוכה, די בעל הבית האט געמאכט די עקירה אינעווייניג און האט אויפגעהויבן די חפץ און עס אריינגעלייגט אין די הענט פון די עני, והוציא און די עני האט עס ארויסגעטראגן צו רשות הרבים אין אזא פאל האט די עני געמאכט די הנחה, אין אזא פאל שניהם פטורין. די זעלבע זאך איז פארקערט, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ער האט געמאכט די עקירה און האט ארויסגעטראגן די חפץ אין רשות הרבים, און ונטל העני מתוכה, איינמאל ס'איז שוין געווען אין רשות הרבים האט די עני עס ארויסגענומען פון דארטן און געמאכט די הנחה, או שנתן לתוכה, די עני האט געמאכט די עקירה אין רשות הרבים און גענומען א חפץ און עס אריינגעלייגט אין די הענט פון די בעל הבית וואס איז אויסגעשטרעקט אינדרויסן, והכניס און די בעל הבית האט געמאכט די הכנסה מיט די הנחה, אין אזא פאל, שניהם פטורים, זענען ביידע סיי די עני און סיי די בעל הבית, זענען פטור ווייל קיינער פון זיי האט נישט געמאכט קיין גאנצע מלאכה פון סיי עקירה און סיי הנחה. זאגט די גמרא, אין אונזער משנה איז געשטאנען יציאות השבת שתיים שהן ארבע, סאו די משנה רעכנט אויס א געוויסע איסור וואס איז צוטיילט שתיים שהן ארבע. גייט די גמרא אראפברענגען א משנה אין מסכת שבועות וואס די משנה דארטן רעכנט אויס אסאך איסורים וואס האבן די זעלבע סארט צאמשטעל פון שתיים שהן ארבע. תנן התם, מ'האט געלערנט אין מסכת שבועות. שבועות שתיים שהן ארבע. די איסור שבועות איז, אין מסכת שבועות איז דא אסאך סארטן איסורי השבועות, איינע פון די איסורים איז שבועת ביטוי. מ'לערנט עס ארויס, שטייט אין פסוק לבטא בשפתים, סוף פרשת ויקרא, אז אויב איינער גייט און ער מאכט א שבועה און ער האלט נישט איין די שבועה, איז ער מחויב צו ברענגען א קרבן עולה ויורד, אזוי ווי די פסוק רעכנט אויס סוף פרשת ויקרא. זאגט די משנה אנפאנג מסכת שבועות אז שבועות איז שתיים שהן ארבע, ס'איז דא צוויי סארטן חיובים, ס'איז דא שתיים צוויי וועגן ווי אזוי א מענטש שווערט און דאס איז ארויסגעשריבן אין די תורה די איסור, שהן ארבע וואס איז דא נאך צוויי וואס די תורה שרייבט עס נישט ארויס קלאר אבער אונז זעמיר מרבה, און רש"י ברענגט אראפ אז די חילוק פון שתיים און ארבע איז, אויב א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט עפעס טון אויף להבא, למשל ער גייט עסן, און צום סוף עסט ער נישט, אדער פארקערט ער מאכט א שבועה אז ער גייט נישט עסן און למעשה עסט ער יא, די צוויי אופנים אויף להבא שטייט ארויסגעשריבן אין די תורה. און אונז זעמיר אויך מרבה צוויי וועגן וואס מען שווערט אויף לעתיד, ער מאכט א שבועה אז ער האט נישט געגעסן, אדער ער מאכט א שבועה אז ער האט יא געגעסן, און דאס איז נישט ריכטיג, דאס איז מען מרבה שהן ארבע. גיימיר אונז צו ארויף דף ב' עמוד ב'. איז די משנה דארט אין מסכת שבועות ממשיך ידיעות הטומאה איז אויכעט שתיים שהן ארבע, ידיעות הטומאה מיינט אז איינער האט בטעות אריינגעגאנגען אין בית המקדש ווען ער איז געווען טמא, אדער ער האט בטעות געגעסן קדשים ווען ער איז טמא, ס'איז דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען דאס טון, אדער אז מען געדענקט אז מען איז טמא אבער מען פארגעסט אז דאס איז קדשים אדער מען כאפט זיך נישט אז דאס איז די בית המקדש, אדער מען האט פארגעסן אז מען איז טמא און מען עסט קדשים און מען גייט אריין אין די בית המקדש. סאו דאס איז ידיעות הטומאה שתיים, עס איז דא צוויי וועגן וואס שטייט ארויסגעשריבן אין די תורה, דאס איז טאמער א מענטש האט פארגעסן אז ער איז טמא, אבער ער געדענקט אז דאס איז קודש, און ער געדענקט אז דאס איז בית המקדש, אבער ווייל ער האט פארגעסן אז ער איז טמא, בטעות גייט ער אריין אין בית המקדש אדער ער עסט די קדשים, שהן ארבע, איך בין אויך מרבה נאך צוויי פעלער, אז ער געדענקט יא ער איז טמא, אבער ער האט פארגעסן אז דאס איז קודש, ס'איז קדשים, אדער ער האט פארגעסן אז דאס איז די בית המקדש. און דאס איז ידיעת הטומאה, דאס הייסט א מענטש גייט אריין אין בית המקדש אדער עסט קדשים באופן פון העלמה, ער האט פארגעסן אדער די קודש אדער די טומאה. פארוואס ווערט עס אנגערופן ידיעת הטומאה? איז די גמרא איז מסביר אין מסכת שבועות, וויבאלד די חיוב איז נאר טאמער ער האט געהאט געוויסט פארדעם. טאמער ער האט געוויסט פארדעם אז ער איז טמא, און ער האט פארגעסן, און בשעת ער האט פארגעסן האט ער עס עובר געווען און נאכדעם דערמאנט ער זיך, דארף ער גיין ברענגען א קרבן, דארף זיין א ידיעה בתחילה, מיט א העלם בינתיים, און נאכדעם א ידיעה לבסוף. איז ידיעת הטומאה איז אויך שתיים שהן ארבע. איז די משנה ווייטער ממשיך דארט אין מסכת שבועות, מראות נגעים, דאס וואס עס שטייט אין פרשת תזריע, אז א מענטש האט א געוויסע מראה, איז עס א נגע, איז שניים, איז דא צוויי סארטן נגעים וואס שטייט ארויסגעשריבן אין די תורה וואס דאס איז שאת און בהרת, שהן ארבע, די פסוק זאגט ספחת, ספחת איז די לשון פון צושטעלן נאך איינס, זאגט מען אז ס'איז דא א תולדה סיי צו די אב פון שאת און סיי צו די אב פון בהרת, ביידע פון זיי האבן א תולדה, איז רשי ברענגט אראפ וועלכע מראות איז עס, בהרת איז ווייס אזוי ווי שניי, און די תולדה פון בהרת איז אזוי ווי סיד ההיכל, די קאלעך וואס מען נוצט צו פארבן די וואנט, שאת, די מראה פון שאת איז אזוי ווי צמר לבן אזוי ווי ווייסע וואל, און שניה לה, די תולדה פון שאת איז כקרום ביצה אזוי ווי די ווייסע חלק פון די איי. איז די משנה ווייטער ממשיך דארט אין מסכת שבועות, יציאות השבת שתיים שהן ארבע, זאגט די משנה דארטן אז די איסור הוצאה אין שבת איז אויכעט שתיים שהן ארבע. פרעגט די גמרא דא, מאי שנא הכא דא ביי אונז אין מסכת שבת דתני, די משנה געהאט געזאגט ב' שהן ד' בפנים, וב' שהן ארבע בחוץ, דאס הייסט אכט סארטן איסורים, ומאי שנא התם דארט אין מסכת שבועות דתני שתיים שהן ארבע ותו לא. ענטפערט די גמרא איז דא א פשוט'ע חילוק, הכא דא ביי אונז מסכת שבת דעיקר שבת הוא, וואס דאס איז די עיקר הלכות שבת, ממילא דא איז די משנה מער מאריך, תני אבות ותני תולדות, מען זאגט סיי די אבות און סיי די תולדות. מה שאין כן התם דארט אין מסכת שבועות דלאו עיקר שבת הוא, ממילא אבות תני כאפט ער אן די אבות, תולדות לא תני. פרעגט די גמרא, וואס מיינט אבות און תולדות אין לגבי מלאכת הוצאה? אבות מאי ניהו? יציאות. פרעגט די גמרא ויציאות תרי הויין, אויב דו זאגסט אז די משנה מסכת שבועות כאפט נאר אן די הוצאה, און די גמרא פארשטייט אז מען כאפט נאר אן אזא הוצאה וואס מען איז מחיוב, הוצאה וואס מען איז מחיוב איז נאר דא צוויי, איינס פון די עני און איינס פון די בעל הבית. וכי תימא מהן לחיוב ומהן לפטור, אז שתיים שהן ארבע מיינט אלעס הוצאה, ס'דא צוויי הוצאות וואס מען איז דא א חיוב און צוויי הוצאות איז א פטור, פרעגט די גמרא ס'שטימט נישט ווייל די משנה דאך שטעלט דאך צאם יציאת השבת צו מראות נגעים, והא דומיא דמראות נגעים קתני, מה התם פונקט ווי דארטן ביי מראות נגעים כולהו לחיובא, אף הכא דא אויכעט ביי יציאת השבת נמי כולהו לחיובא, אויב דו גייסט זאגן די שתים שהן ארבע די גאנצע פיר רעדט זיך פון הוצאות און דו גייסט דארפן זאגן אז די צווייטע צוויי רעדט זיך פון פטור שטימט עס נישט ווייל נישט אלעס איז א חיוב, אלא אמר רב פפא נאר האט רב פפא געזאגט הכא דא אין מסכת שבת דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי, מען כאפט אן סיי חיובים און סיי פטורים, די שהן ארבע איז די אנדערע צוויי וואס איז דא א פטור, מה שאין כן התם דארט אין מסכת שבועות דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני דארטן כאפט מען אן נאר די חיובים ופטורי לא קתני. פרעגט די גמרא ווייטער חיובי מאי ניהו, יציאות, אז מען רעדט נאר פון יציאות, איז יציאות תרתי הויין, ווייל עס איז נאר דא צוויי סארטן יציאות וואס איז דא א חיוב. ענטפערט די גמרא, ניין, מען כאפט נישט אן נאר יציאות, דארט אין מסכת שבועות, מען כאפט טאקע אן נאר א חיוב, אבער לאו דווקא הוצאה, שתיים דהוצאה ושתיים דהכנסה. פרעגט די גמרא והא יציאות קתני, די משנה דרוקט זיך אויס יציאות השבת, איז יציאות השבת איז משמע, אז מען רעדט פון הוצאה, און דו זאגסט אז שתים שהן ארבע מיינט צוויי פון הכנסה. זאגט די גמרא אמר רב אשי האט רב אשי געענטפערט, תנא, הכנסה נמי הוצאה קרי לה, ער רופט אויך אן הכנסה הוצאה. הוצאה מיינט נישט אז נאר אזא מין זאך וואס מען האט מוציא געווען, מען האט ארויסגעטראגן א חפץ פון רשות היחיד ארויס צו רשות הרבים, די זעלבע זאך קען זיך ווערן אויסגעדרוקט איינער וואס טראגט אריין א חפץ פון רשות הרבים צו רשות יחיד קען אויך אנגערופן ווערן הוצאה, ממאי? מדתנן, די משנה זאגט שפעטער אין די מסכתא המוציא מרשות לרשות חייב. די משנה זאגט נישט וועלכע רשות צו וועלכע רשות, ווייל עס איז נישט קיין חילוק צו פון רשות הרבים צו רשות יחיד אדער פארקערט. מי לא עסקינן דקא מעייל מרשות הרבים לרשות יחיד וקא קרי לה הוצאה, ווייל הוצאה איז שייך אייביג יעדע מאל א מענטש רוקט א חפץ פון איין רשות צו די אנדערע, וטעמא מאי? כל עקירת חפץ ממקומו, תנא הוצאה קרי לה, יעדע מאל א מענטש איז עוקר א חפץ פון זיין פלאץ און ער רוקט עס אריבער צו א אנדערע רשות, רופט די תנא עס אן הוצאה ווייל עס איז ארויסגעגאנגען פון די רשות וואו עס איז געווען פארדעם. אמר רבינא, מתניתין נמי דיקא, דארפסט נישט קריכן צו א משנה שפעטער אין די מסכתא. די משנה דא ביי אונז, אנפאנג מסכת שבת, אליינס איז מדייק אז הכנסה קען אויך אנגערופן ווערן הוצאה. פארוואס? דקתני, די משנה פאנגט אן יציאות. וקא מפרש הכנסה לאלתר, גלייך נאכדעם איז די משנה ממשיך מיט א פאל וואס איינער איז מכניס עפעס, ער טראגט אריין פון רשות הרבים צו רשות יחיד, שמע מינה איז א גוטע ראיה. רבא אמר א אנדערע תירוץ, רשויות קתני, רשויות שבת שתיים. זאגט רבא, דאס וואס די משנה דרוקט זיך אויס סיי דא און סיי אין מסכת שבועות יציאות השבת, מיינט עס נישט ארויסטראגן, ס'מיינט די רשויות, רשות פון שבת. דאס הייסט ס'דא צוויי סארטן רשותים לגבי די מלאכת הוצאה אין שבת, ס'איז דא רשות היחיד און ס'איז דא רשות הרבים, און לויט דעם קען מען זייער גוט מסביר זיין סיי די משנה אין מסכת שבועות און סיי משנה אין מסכת דא אין מסכת שבת. די משנה אין מסכת שבועות זאגט יציאות שבת שתיים, ס'איז דא צוויי סארטן רשותים, שהן ארבע וואס דורך דעם קומט ארויס צוויי פיר חיובים, ס'איז דא יציאה והכנסה פון די עני און יציאה והכנסה פון די בעל הבית, און אלעס איז לחיוב. די זעלבע זאך איז דא ביי אונז אין מסכת שבת, יציאות השבת שתיים, שהן ארבע. ס'איז דא צוויי סארטן רשותים, און שהן ארבע, אז ס'קומט ארויס פיר סיי ביי די עני און פיר ביי די בעל הבית, און דא איז מען אויך כולל די.